שלום וברכה טייערע אידן, צו גוט געלט נאמבער פֿינף און זיבעציק, מיטן געלט מייווען חיים עקשטיין, שלום עליכם חיים.
עליכם שלום הרב פנחס א גוט מארגן. א גוט מארגן, א גוט יאר, און א פרייליכן חנוכה, יעצט ווען אונז רעד מיר איז נאך חנוכה, יא?
יא, אבער איך ווייס, איך טראכט יעצט איך וואלט געדארפט זאגן גוט מארגן ווייל ס'קענען מענטשן גיין דאס הערן ביינאכט.

א געוויסע שייכות אין די סטאק מארקעט, און מער ווי סתם ליינען וויפיל ס'איז ארויף עפעס וויפיל ס'איז אראפ עפעס, ער האט עפעס מער ווי דעם נאלידזש, און דאס איז א זאך וואס ס'ווערט גענוצט בעסיקלי ביי מענטשן, זייער אסאך מאל ווערט עס גענוצט ביי טרעידערס, מענטשן וואס טרעידן, מענטשן וואס גייען אריין און ארויס פון פאזישענס, איינער גייט אריין און ארויס די זעלבע טאג, און איינער גייט אריין און ארויס איבער אפאר טעג, אמאל איבער אפאר חדשים, אבער. ס'איז א וועג וויאזוי מ' סאו וואס מיינט דאס? ער גייט אריין אין טרעידס און ארויס אין טרעידס? ער טרעידט און ער גייט אריין און ארויס פון פאזישענס, דאס מיינט ער קויפט און פארקויפט יא א פול ראונד טריפ, אקעי?
יא קוק עס אן פאר א גאנצע לכה דודי, אקעי?
סיי די לכה דודי און סיי די בואי בשלום, יא געגאנגען און געקומען.

איך בין פון די מענטשן.
אקעי.
כ'האף אז דו האסט געמאכט געלט, איי דאוט איט, באט כ'האף אזוי.
אהא. אקעי, סאו דער אינגערמאן זאגסטו איז איינער וואס טוט דערין.
ער ליגט אין דעם, ער ווייסט אז ס'איז דא איינס פון די זאכן וויאזוי די מענטשן, די טרעידערס, די מענטשן וואס זענען אינוואלווד אין די, אין די מינע טרענזעקשאנס קוקן און שאצן אפ ווי גייט די מארקעט גיין ווייטער.

און און מען קען ווערן זייער שנעל געפאפט, זיך פאפן דורך א קליינע מאוו אין די מארקעט, צו טראכטן אז די מארקעט איז אין א נייע מינע מאוו, ווען ס'איז עכט נאר אין א קליינע, אקעי, ווען יעדער פארקויפט די הויז אין די גאס פאר הונדערט טויזענט דאלער און פלוצלינג קומט איינער אן און פארקויפט עס פאר פֿינף און נײַנציק מיינט נאכנישט אז די מארקעט האט געטראסקעט, עס מיינט איינער האט עס פארקויפט פאר פֿינף און נײַנציק, סאו וויאזוי קען איך וויסן ווי איז די דיירעקשאן פון די מארקעט אין דזשענערל, עס איז דא אסאך טולס פאר דעם, עס ווערט אנגערופן אינדיקעיטערס, עס אינדיקעיט, עס געבט דיך א געוויסע קלו ווי די מארקעט גייט ווייטער, איינס פון די מעידזשער זאכן וואס ווערט גענוצט ביי טרעידערס, ביי מענטשן אין די מארקעט, איז א זאך וואס ווערט אנגערופן מאווינג עווערידזש.
אקעי, דאס מיינט מאווינג, די מארקעט מאווט, עווערידזש, און די עווערידזש פון א געוויסע צייט. איז עס מער ארויף געגאנגען אדער מער אראפ געגאנגען?
אהא אהא אקעי. סאו לויט דעם אז איך זעה אז די מאווינג עוורידזש פוינט אויף ארויף גיבט עס א אינדיקעישן פאר די טרעידער אז די מארקעט איז אויף א אפ טרענד, איז אויף א טרענד אויף ארויף צו גיין. סאו וויפיל קוק סאו האסט געזאגט א משל מיט א הא יא א גאס וואס אלע הייזער פארקויפן זיך פאר הונדערט טויזענט און איין הויז האט זיך פארקויפט פאר פינף און ניינציג יא סאו לאמיך צולייגן נאך א פרט לאמיר זאגן אז אין דורכשניט איז דא א סעיל פון א הויז איין מאל אין א וואך, סאו וויאזוי וועט, סאו לאמיר זאגן אז איך זאל יעצט נוצן די מיטל אויף יענע בלאק, יא? צו פארשטיין וויאזוי, וואס די ריעל עסטעיט מארקעט איז איז אויף יענע גאס, און איך וועל נוצן די טול, מואווינג, מואווינג עוורידזש, יא? אה, ס'איז געלונגען, מואווינג עוורידזש, און איך נעם א וואך, סאו קען זיין איך וועל אנכאפן פונקט די וואך וואס די פֿינף און נײַנציק טויזנט דאלערדיגע הויז האט זיך פארקויפט. סאו כ'נוץ די טול מואווינג עוורידזש, אבער ס'זאגט מיר נאכאלץ נישט וועגן די מצב פון די ריעל עסטעיט אויף די גאס. סאו פון ווי ווייס איך וויפיל. כ'האב געמאכט א לאנגע. אין קורצן, פון ווי ווייס איך וויפיל צייט, וואסערע תקופה, ווי גרויס די תקופה זאל זיין אויף וואס איך זאל קוקן, כדי באמת צו וויסן וואס די מצב אויף די מארקעט איז? Wow wow, דו האסט אראפגעלייגט די שאלה כזקן ורגיל.

אז דו, ער איז א דומם, ער איז נישט קיין, ער ווייסט נישט, ער ווייסט נישט וואס צו טראכטן אליין, דו דארפסט אים זאגן וואס ער זאל דיר געבן.
יא, אקעי, איך פארשטיי, יא. סאו, דו דארפסט אים זאגן, למשל ווען איך זאג אז רוב טרעידערס נוצן פערצן, וואס איך מיין צו זאגן איז, לאמיר זאגן דו האסט א דעילי טשארט, א דעילי טשארט מיינט אז ס'גייט, מופט ארויף און אראפ יעדן טאג, איז, און איך בעט א פערצן מואווינג עווערידזש, זאג איך אים, געב מיך די עווערידזש פון די לעצטע פערצן טעג. אבער ווען איך האב א וויקלי טשארט, גיי איך אים בעטן די עווערידזש מיט די זעלבע מואווינג עווערידזש וואס איך בעט אים, בעט איך אים פון די לעצטע פערצן וואכן.

שוין, צוויי און פֿערציק. סאו פאר די מענטש, יא, וואס ער האט אויסגעשטעלט זיין טשארט אז יעדע מואוו אין די מארקעט איז א דרײַ סעקונדעדיגע מואוו, גייט זיין זיין מואווינג עוורידזש, אויב ס'איז אנגעשטעלט אויף פֿערצן, די לעצטע צוויי און פֿערציק מואווס. אהא.
פארוואס? ווייל ביי אים איז עס אנגעשטעלט אנשטאטס יעדע מואוו זאל זיין א טאג, איז עס אנגעשטעלט יעדע מואוו איז דרײַ סעקונדעס.
אה אה אהא.

זאגט די טרעידער אה, די מואווינג עווערידזש איז פוינטינג אפ, ס'ווייזט אז ס'איז ארויף די מארקעט, איי נעכטן האט זיך איינער פארקויפט פאר פֿינף און נײַנציק? יא אבער ס'איז נאך אלץ די פרייזן העכער די עווערידזש פון די לעצטע פֿערצן טעג, וואכן, סעקונדעס, מינוטן, שעות, קעי, אויב ס'איז די מארקעט אונטער די מואווינג עווערידזש, wow, די מארקעט שיפט יעצט אויף אראפ מער.

און איינס איז עקספאנענשל. יא, סאו איך האב מסביר געווען יעצט סימפל מואווינג עוורידזש. סימפל איז סימפל, אקעי? מ'דארף נישט קיין גרויסע, זיין קיין גרויסע תענית חלום צו פארשטיין.
יא.
יא? סאו, וואס מיינט עקספאנענשל? יעצט טראכט אריין א מינוט, איינמאל אין תמיד, אויב האב, אויב האב איך געמאכט א גוטע דזשאב צו מסביר זיין ביז יעצט וואס ס'מיינט סימפל מואווינג עוורידזש. האסט געמאכט. מ'איז שוין געוואר געווארן.
אקעי.
דעמאלטס עקספעקט איך אז איינער וואס הערט אויס די שמועס גייט אויפשפרינגען און זאגן אזוי, דו זאגסט מיך אז די מאווינג עוורידזש זאגט מיך די לעצטע פערצן עוורידזש, איך וויל וויסן וואס איך האב צו טון ווייטער, יעצט מהיכי תיתי, פארוואס זאלסטו מיר זאגן אז איך דארף ארייננעמען אין מיינע קאלקולעישאנס מיין נעקסטע מאוו, א זאך וואס איז געווען פערצן צוריק? ווער זאגט, לאמיר טרייען צו טראכטן פון א דעילי טשארט, אקעי, פאר סימפליסיטי, א דעילי טשארט, און די מאווינג עוורידזש זאגט מיך די עוורידזש פון די לעצטע פערצן טעג, קום איך דיך פרעגן פֿערצן טעג צוריק איז כ'מיין איך ווייס נישט ווען דו הערסט די שיעור אבער איינער וואס הערט עס נאך חנוכה איז פֿערצן טעג צוריק נאכנישט געווען חנוכה אפילו אקעי מענטשן האבן געמאכט דעסיזשענס אין די מארקעט פֿערצן טעג צוריק אן די אינפלוענס פון די דאונאטס אקעי און אויב הערסט עס נאך פורים האט עס געהאט געמאכט מיט א מאגן וואס האט נאכנישט געהאט אזויפיל אלקאהאל אין זיך אקעי סאו פארוואס זאל איך טראכטן אז די נעקסטע מאוו, איך בין דאך סך הכל אינטערעסירט אין איין זאך, מיך אינטערעסירט גארנישט פון צוויי וואכן צוריק, מיך אינטערעסירט נאר וואס איך דארף וויסן פון צוויי וואכן צוריק כדי צו מאכן מיין דעסיזשען היינט אדער אויף מארגן, אויב אזוי פארוואס זאל איך מאכן אזא ריזיגע אזא ריזיגע דיטערמענעישאן אויף צוויי וואכן צוריק, ער פילט ער פילט ס'איז עכט נישט שווער אפילו. וואס איז די שאלה? ער זאל נישט קוקן ענדערש אויף א גרעסערע תקופה? וואס איז די שאלה? ניין, מיין שאלה איז, געב מיך א עוורידזש פון די לעצטע פֿערצן טעג, כאילו די די ערשטע פון די פֿערצן טעג איז די זעלבע וויכטיג ווי די לעצטע פון די פֿערצן טעג. איז עס דען די זעלבע וויכטיג?

פארוואס דארף איך יעצט? יא אקעי. יעצט איז מען אין א נייע וועלט. אין א קליין א קליין א קליינע תקופה ווען מען רעדט פון טעג וואכן אדער חדשים יא עס האט נישט קיין האט נישט קיין פשט צו געבן אזויפיל וואג פאר די ערשטע טאג דריי חדשים צוריק ווי פאר די לעצטע טאג נעכטן. וואס איז נעכטן געשען אויף די מארקעט איז נאנטער און מער מסתבר אז ס'האט שייכות צו היינט. עקזעקטלי.
אקעי. אקעי סאו פיין. סאו און די זעלבע זאך איז אין יעדע זאך, דו קוקסט וויאזוי איז אין עוורידזש די טרעפיק אויף לי עוועניו, אקעי? יא. און דו פרעגסט מיך עס איז א גרינע מיטוואך. יא. האלא, און דו גייסט מיך מאכן א עוורידזש פון פֿערצן טעג, אין די פֿערצן טעג איז דא פרייטאגס, יא יא. פרייטאג פארן זמן, מוצאי שבת ווען די גאנצע עולם לויפט קויפן דאונאטס,

ברוכים הבאים צו עקספאנענשל מאווינג עוורידזש. אהא, נו? עקספאנענשל מאווינג עוורידזש איז די סטראקטשער אז ער לייגט אריין מער וועיט אויף די ווי נענטער צו יעצט אלס מער וועיט ליגט אויף עס. סאו למשל, כ'האב א מאווינג עוורידזש וואס וואלט געווען סתם אזוי א עוורידזש פון די לעצטע פֿערצן טעג, און יעצט גייט ער זאגן נעכטיגע זאל זיין טיימס טו.

בין איך אפילו נישט זיכער צו עקספאנענשל וועט דיר עפעס זאגן.
אויב ס'איז א זאך וואס דו ווייסט נארמאלע רואיגע צייטן, אלעס פארט נארמאל, גארנישט געווען עפעס מעידזשער טשעינדזשעס אין די לעצטע צוויי וואכן, דעמאלטס גיי מער צו סימפל. באט ס'איז עכט א מעטער אוו טעיסט, און צווישן דיר און מיר גערעדט, ווי ווייניגער מען נעמט אריין אלס צו רעכענען אין די מאווינג עווערעדזש, למשל אונז האבן גערעדט פון פֿערצן, אז דו גייסט עס רעכענען צו נײַן,

איך איך בין נישט דא צו זאגן ווען מען זאל נוצן וואס, אויב מען זאל נוצן עפעס אדער די אנדערע.
דזשאסט מסביר צו זיין וואס דאס איז. וואס דאס איז, און ווי ווייט איך ווייס דארף עס נישט זיין קיין ריזיגע חילוק. און עגעין, אויב דו רעדסט פון א עכטע זאך וואס איז געשען אין די לעצטע פאר טעג, דעמאלטס פארשטייסטו אליין אז ס'איז דאך געשען עפעס, יא? פלוצלינג איז געשען קאוויד, וואס גייסטו יעצט טון?